ס'איז דא אזויפיל נייעס אז איך מוז מאכן נאך אן עמורדזשענסי, ווייל יענע עמורדזשענסי האב איך שוין געענדיגט, און איך מוז אויכעט אנהייבן ארויפצולייגן די וואך די שיעור. כ'האב ווען געוואלט זאגן א מורא'דיגע זאך. ווען מען טוט א שידוך איז ליינט מען ביי די תנאים אז מען האט געפרעגט די מיידל ואמרה הן, זי האט געזאגט זי וויל. טו נישט טון קיין געכאפטע זאכן מען מוז פרעגן א מיידל ווילסטו צו נישט. מען טוט דא א גאנצע מלחמה צו די בחורים זאלן יא גיין אין מיליטער צו זאלן נישט גיין אין מיליטער, צו יא צו ניין, ניין צו יא צו יא צו ניין. דער אמת איז, מען דארף מאכן נאך אן אפראוטש אויכעט, מען דארף פרעגן דעם בחור, וואו ווילסטו גיין? ווילסטו זיצן אין א ישיבה צו ווילסטו גיין אין מיליטער? איי דער בחור איז צו יונג צו פארשטיין? דאס איז דיין איינרעדעניש? דער בחור ווייסט פונקטליך וואס ער וויל, מען שיקט געלט פון אמעריקע, מען גייט זיך שלאגן, מען וויל טוישן דעם געזעץ, דער בחור האלט נישט ביי גארנישט, דער בחור קען באשטיין צו האבן א פריי לעבן. יעצט אז דו ווילסט נישט אז דיין זון זאל אראפגיין אויף שלעכטע וועגן, געב אים א גאנץ לעבן א טריעטמענט אז ער זאל פארשטיין וואס אידישקייט איז. יעצט איז די מעשה אזוי, ס'איז דא א שטאט וואס הייסט אילת, ס'איז נישט דאס לעבן בני ברק, ס'איז די אילת וואס דארטן איז דער ביעטש און דארט איז דא די זונות, דארט איז די ריכטיגע פלאץ אילת. בקיצור, ס'איז געווען א מעשה אזוי, זייגער פֿופֿציק, זייגער פֿופֿציק מיינט טוועלוו פיפטי, ווייל ס'פעלט נאך די צוועלעווער ווייל דאס איז נאך צום פריעריגן טאג, עניוועי ס'איז צען צו איינס פארטאגס, איז געפארן א נהג מונית און ער האט מיטגענומען מיט זיך אפאר בחורים און זענען געפארן פון איין בית זונות צו א צווייטן בית זונות, פון א פאב צו א בית זונות. עס. בקיצור, אזוי ווי ס'איז געווען א פילע טעקסי מיט מענטשן מיט אלעם, מ'איז געפארן, האט דער נהג געבעטן נאך פינף שקל, קען זיין ס'איז געווען אויפן זייגער נאך פינף שקל, צו קען זיין זיי מעגן ביינאכט צולייגן, איך ווייס נישט. בקיצור, און זיי האבן נישט געוואלט באצאלן. געווארן דער נהג אויפגערעגט, האט גערופן גראד די פאליס, און די פאליס זענען געקומען. למעשה האט ער געזאגט פארן שאפער, קום אריין ביי אונז אין די תחנה, אין די סטעישן, און וועסט מאכן א תלונה, וועסט מאכן א קאמפלעינט. בקיצור דערווייל האט ער זיי געזאגט זאלן בלייבן דא און דערווייל און ער וועט גייען אויסשטעלן א קאמפלעינט און כ'ווייס נישט פונקטליך וויאזוי ס'איז געווען אבער ער איז געוואויר געווארן אז איינער פון די בחורים איז א בחור וואס מ'זוכט אים ווייל ער איז א בורח פונעם מיליטער און ער איז גאר א חרדי נאר ער איז געווען אנגעטון אזוי ווי א גוי אז מ'האט אפילו נישט דערקענט אז ער האט צוטון מיט אידישקייט. און די פאליס האט אים געקייטעלט און ער האט אים געזאגט ליסען דו איך געב דיך איבער יעצט פאר צהל, זאגט דער בחור פאר דעם פאליס דו ביסט מיין תיקון איך וויל דאך שוין לאנג גיין אין צהל אבער מען לאזט מיך נישט, פרעגט ער פארוואס לאזט מען דיך נישט, זאגט ער ווייל סאיז דא סאטמאר מיט נאך אפאר חברה וואס זיי שיקן געלט מען זאל זיך שלאגן, אבער איך האלט נישט ביים לערנען איך וויל נישט זיצן אגאנצען טאג אין ישיבה, סא וואס האמיר אונז אויפגעטון? אונז האמיר גענומען א בחור מ'האלט מיר אים מיט כח און ער זיצט און ער ליידט, ער איז אויסגעטון פון אידישקייט און דאס איז אונזער גאנצע זאך, האב איך געזאגט נאכאמאל, מיליטער איז נישט קיין סעלושען, שטיינעמאן מעג זאגן וואס ער וויל, ס'איז נישט קיין סעלושען, אבער מ'דארף טראכטן פון א סעלושען, מ'דארף די בחורים שיקן ארבעטן, מ'דארף די בחורים געבן עפעס א פאך אין די הענט. געהערט. סאו יעצט גייט סאטמאר אנהייבן צו שרייען מ'האט גענומען א בחור בעל כרחך כ בר כרחך. עניוועי, די סוף איז געווען אז די חברה האבן געזאגט פאר דעם פלג ירושלמי זאלסט וויסן דו האסט א פראבלעם, האסט א פראבלעם וואס דער בחור וויל, און אין שאלת פיה ואמרה הן, דארפסט וויסן וואס דער בחור וויל. עניוועי, זיי האבן געזאגט אז טאמער ס'וועט נתברר ווערן אז ס'איז אמת וואס מ'זאגט, דעמאלטס מוז ער מער זיך נישט שלאגן פאר אים, און אזוי זאלט עטס ענק נישט שלאגן פאר קיינעם, ווער ס'גייט אין מיליטער וויל גיין אין מיליטער. סא דאס איז איינע פון די וויכטיגסטע זאכן וואס איז יעצט אריינגעקומען, יעצט לאמיר גיין ווייטער, ס'איז נאכנישט פערטיג. עניוועי, יעצט איז דא נאך א מעשה, אין בית וגן איז דא איינע פון די ישיבות וואס זענען פון די חשובסטע ישיבות אין די געגנט. ס'איז א ליטווישע ישיבה, ס'הייסט באר התורה גיל. איז דא איינער וואס דער מענטש הייסט נפתלי מקלב. ער איז משגיח אין די ישיבה. ער האט א תעודת זיהוי נאמבער צוויי צוויי צוויי זיבן צוויי נײַן נול נול. ער איז געבוירן אין ניינטין סיקסטי סיקס און ער וואוינט אויף רחוב הפסגה סיקסטי עיט, אַכט און זעכציק אין ירושלים. ער האט א שיינע לאנגע בארד, א הדרת פנים, א מחיה צו קוקן אויף אים, און גארנישט, מען האט אים איינגעזעצט פארוואס ער האט געטשעפעט בחורים פון די ישיבה. ער האט געטוהן מעשה מגונים, ער איז א ברודער פון אורי מקלב, וואס דער אורי מקלב איז א חבר הכנסת, פאר אגודת ישראל. יעצט די אינסייד פון די אינפארמעישן וואס כ'האב באקומען איז אז דער משגיח האט אנגעהארגעט בחורים, ער האט זיי מאנס געווען, נישט ער האט זיי געשלאגן, ער האט געמאכט משכב זכר מיט משכב וואס דו ווילסט. זענען געגאנגען צוויי בחורים און זיי האבן אים גערופן צו דין תורה, צו וועם? צו ר' ניסן קרעליץ, און ער האט מודה געווען אז ער האט עס געטון. שטייסט? דעם האט מען אויכעט אריינגעלייגט אין די מלחמה אז ער זאל זאגן מען טאר נישט גיין צו די פאליס. ביי מיר איז אלע זיינע פסקים גארנישט ווערט, וואס ער האט נאר געפסקנט איז גארנישט ווערט, ס'איז אנבעליוועבל, ער איז א לינקער שבלינקער, ער איז א סעקס פריק אזוי ווי די אלע וואס זיי טוען עס. איז ער געגאנגען און ער האט געפסקנט, מען האט געשטעלט א בית דין אז מען טאר נישט גיין צו די פאליס, קיצער מען קען דאך יענעם נישט לאזן לויז, און ס'דא דארט איינער וואס ס'העלפט אונז שטארק צו, ער איז זייער פארמישט אין ווי מען זאגט פראטעקטען קינדער, האט ער געזאגט פאר א בחור קום צו די פאליס, ער גייט מיט יעדעם צו די פאליס, זאגט ער אבער כבר הורה זקן, ער האט דאך מיך געלאזט רופען, ער האט געזאגט מען טאר נישט גיין, זאגט ער אים כ'האב פאר דיר אן עצה, ס'דא נאך א בחור וואס ער איז נישט געווען דעמאלטס וועמענס ווען ס'כבר הורה זקן, זאגט ער יא בחורים האב איך גענוג, זאגט ער ברענג א בחור. גאנג מ'האט גענומען דעם בחור און מ'האט אים געטראגן צו די פאליס. קא קא קארעליץ האט נישט וואס צו זאגן פאר דעם בחור ווייל ער קען אים נישט ער האט נישט מיט אים קיין שום שייכות. איך בין נאכאמאל מחיוב מודיע זיין פארן ציבור ווען א רב זאגט דיר זאלסט נישט גיין צו די פאליס איז ער א סטרא אחרא'ניק ער איז א לינקער ער איז אליינס מסתמא א סעקס פריק אדער ער באהאלט אנדערע מענטשן ווייל זיי שטיצן אים ער איז גארנישט מיט נישט און מ'דארף אזא רב נישט פאלגן. זיין עכטער טיטל איז א חיה נישט קיין רב. שוין און ברוך השם אז מ'האט אים שוין איינגעזעצט. יעצט האב איך געוואלט נאך אביסל רעדן פון דעם סאבדזשעקט וואס מען רעדט אויף קעסטל נאמבער וואן או או הונדערט. ס'דא, די חברה האבן געמיינט אז ס'דא א ווידיאו און מ'עט עס מאכן, ס'גארנישט ער קישט נאר די יונגל מיט מעשיות מיט געשעפטן. איך האב דעמאלטס געזאגט פאר די מיט וועם איך ארבעט, וואטש און סי אז ס'דא נאך פופצן ווידיאוס. פרעגט מיך יענער פון וואנעט ווייסטו? זאג איך ווייל איך האב אויך געלערנט אין סענדסטריט. איך קען דעם טעקניק וויאזוי זיי ארבעטן, אז זיי האבן אריינגעלייגט א הידען קעמערע גייט עס בלייבן דארטן ביז משיח'עט קומען, דעל העוו א הארד טיים פיינדינג אוט ווי מען האט עס אריינגעלייגט אפילו, ווייל עס קען זיין ס'איז גארנישט דארט, ס'איז אין אן אנדערן צימער מיט א שפיגל גייט עס אריבער, ליסען, יו דאנט נאו דיס פיפל. יעצט ווער איך געוואויר, כ'האב געזעהן אויף די טמא'נע כלי אז זיי ברענגען פון טעלעוויזשען אז ס'איז טאקע שוין דא נאך א ווידיאו. די צווייטע ווידיאו זעהט אויס שרעקליכערער פון די ערשטע. קודם כל וויל איך זאגן איך האלט אז דא איז דא סעקשועל אביוז אויכעט נאר זיי ווילן עס נישט ווייזן ווייל ס'איז א מיינער אבער אפילו ווען ס'איז נישט דא די צווייטע זעהט אויס זייער מיאוס ער שלעפט א יונגעל צו אן אנדערע העמד אנדערש אנגעטוהן ער שלעפט די יונגעל און יענער יונגעל רייסט זיך ארויס און ער געט אים א קענדי אויכעט ער זאל נישט זאגן ער ווארענט אים אן הע הע. ס'איז געווארן אסאך בעסער דער מצב יעצט. יעצט סאטמאר גייט זיך נעמען פייטן אזוי ווי די זאלוינים האבן דא געפייט דעמאלטס מיט די קעיס פון דעם רייכמאן. ער פלעגט נאך דאווענען פארן עמוד און ער האט נאך געליינט ביים אודווארי רב און ביי אנדערע רבנים אבער ער איז שוין געווען א געשאכטענער. ביז ס'איז ארויסגעקומען נאך איינער און געזאגט איך גיי אויך אין קאורט. דער סוף איז געווען מ'האט אים געמוזט ארויסווארפן. דאס איז דאך נוסח סאטמאר מ'שלאגט זיך שלאגט זיך שלאגט זיך. איי טיפש דארפסט דאך נאכדעם באצאלן יענעם פרייז פאר דעם? קודם איז די גאנצע וועלט די טעלעוויזשען. עס אלעס איז פיל, די צווייטע ווידעא איז נאך ארגער, און וואס סאטמאר איז, די סאטמארע מהות ארבעט אזוי, איך העל יענעם צו וואסערן, בעלזער רב? בעלזער רב איז דאך געווען א טיפש, האט דאך נישט געוואוסט וואס טוט זיך מיט זיך, ער, טשעבינער רב, איז דאך געווען אן אפיקורס, ער, משה פיינשטיין, איז דאך געווען אן עם הארץ, אזוי, מען האט אים צו וואסער געטאן, און ממילא פאר איך על הגובה, איך האב געווינען, פיין, נאו פראבלעם. און מען האט געגאנגען יעצט די גאווערמענט און אויך די טעלעוויזשענס און זיי האבן אהער גענומען א גרויסן סייקיאטריסט און זיי האבן געזאגט באקוק דעם ווידיאו און זאג מיר צו דאס איז בארעכטיגט צו נישט. יעצט זי הייסט דאקטער סטעפעני א'לערי, O אפאסטראפי קעפיטל על אי עי אר וויי, ס'איז א פרוי, סטעפעני, און זי האט עס באקוקט און דאס איז וואס זי האט געזאגט. די דעט עקסטרים פיזיקל קאנטעקט אין סקול.

ענד ווערבעל קיוז. מוזט באקוקן וויאזוי דאס קינד פירט זיך צוריק אויף, און דאס קינד איז אזוי דערשראקן דעטס אנבעליוועבל. עספעשעלי ווייל אלאון, אז מען נאך אליין אין א צימער ווערט דאס קינד זייער דערשראקן. יעצט, די סקול אפישעלס האבן נישט צוריקגערופן טשענעל טוועלף, אוודאי זיי מיינען דאך זיי האבן זיך באהאלטן וועט מען נישט זעהן. יעצט איז מען געגאנגען מען האט גענומען א מענטש וואס ער האט שוין גאר א טייטל אויכעט ער הייסט. ראביי יוסף וואלדמאן, און ער האט שוין גאר א טייטל אז ער הייסט דער בעל הצלת יוסף, פארשטייסט ער האט מציל געווען קרית יואל, קודם לאמיך רעדן א מינוט וועגן דעם הצלת יוסף, הצלת יוסף איז געווען אזוי, ער האט געהאט א דזשאב צו באקוקן די וואסערן פון קרית יואל, מען האט אים ארויסגעווארפן ווייל ער איז געווען א גרויסער עזות פנים, און במילא איז ער געגאנגען מסר'ן, ער האט אפגעמסר'ט, ת סאטמאר, ער האט געמאכט א חילול השם ברבים אויף די סיקסטי מינוטס, סאו בסך הכל וואס האט ער אויפגעטון? אז אהרן איז נישט באלעבאס. איך האב דעמאלטס געזאגט ווייל די רבי האט געוואוינט אפאר יאר אין קרית יואל מיינט עס איך מעג מחלל שם שמים זיין? ער האט זיך געשטארקט אויף דיר און יו מאוו אוט. דו האסט עס איבער אויף כפרות. מען מעג מחלל שם שמים זיין ווען דו האסט א הויז צו דו האסט עס געקויפט צו נישט. איך האב דעמאלטס אייביג געטענה'ט וואס האסטו פון דעם ווייל די רבי האט דארט געוואוינט. כ'האב געזען ס'איז ביי אונז אזוי הייליג געווען ווייל די רבי האט דארט געוואוינט, כ'האב געזען ס'איז אזוי הייליג געווען ווייל מ'האט געלייגט דעם רעבן אין בית החיים, יעדער וויל דארטן ליגן, און כ'זעה מ'לאכט דערפון, הרב הצדיק ר' אברהם לייטנער האט אינגאנצן נישט געוואלט דארט ליגן, די בני יואל האבן זיך אן עקסטערן בית החיים, זאליקא האט זיך זיין בית החיים, העי, הערטס אויף מיט די נארישקייט, ס'וואלט עטץ געוואוינט נאך צען מייל ארויסצו פון קרית יואל. כ'האב דעמאלטס אלץ געשריגן מ'טאר נישט מחלל שם שמים זיין, ניין ווייל ווען נישט וועט אהרן האבן די מאכט, למעשה איז ער א יורש דאורייתא, און זייער אסאך מאל געפין מיר אז דער אייבערשטער האט איבערגעגעבן אזאלעכע פאוערס פאר גרויסע רשעים, סיי ביי אידן סיי ביי גויים, נבוכדנצר איז אויך געווען א רשע און אנדערע זענען אויך געווען רשעים, דו קענסט גארנישט טון צו דעם, דאס געט דיר נישט קיין רעכט זאלסט מחלל זיין שם שמים, כ'האב אלץ געטענה'ט, איז זאגאר אז ער איז א גאנצער דומם, ער ראטעוועט א שטעטל ער ראטעוועט גארנישט. ס'איז געווען אביסל פאליטיק צווישן דעם סיגוטער און די רעבעצן, און דעם סיגוטער'ס מענטשן האבן געוואלט אז דער סיגוטער זאל זיין, און דער רעבעצנ'ס מענטשן געוואלט די רעבעצן זאל זיין, האט מען מחלל שם שמים געווען צען יאר, מען האט זיך געשלאגן ווייל דער סיגוטער האט אמאל געזאגט אז ער האט געשריבן א תשובה אז מען טאר נישט לייגן דעם רעבעצן אין דעם זעלבן אוהל וואס א צווייטע ווייב וואס האט נישט געברענגט קיין קינד. איז במילא איז געווארן א מלחמה, בסוף איז געקומען א איד ער האט געגעבן א מיליאן דאלער, איך קען איך האב געקענט דעם איד, און מסתמא איז געגאנגען העלפט פאר עזריאל'ן אין טאש און העלפט פאר די קהילה, האט מען געזאגט ווייסטו וואס מען טאר יא לייגן, ער האט מסביר געווען פארן סיגוטער ער זאל יא דארט ליגן, מסביר געווען פארן סיגוטער אזוי דו ביסט דאך א מאכיל נבילות וטריפות, עזריאל האט דאך אים געקענט. זאגט ער, און די רעבעצן איז דאך אויך ווערט איר געלט, זי האט דאך אויך צוגעהאלפן צו דעם מיל מיט צו די אלע זאכן. נו שוין, וועט עטס ליגן אין איין אוהל, וועט זיין גוטע שכנים. און סוף איז געווען אז עזריאל איז זיך אנטלאפן, מען האט אים אפילו נישט געלייגט לעבן רבין שטעל דיר פאר. סא לאזטס אפ מיט די אלע שטותים. ער האט מציל געווען די שטעטל. מציל געווען גארנישט, און דאס האט די בני יואל געטענה'ט, זיי זענען ערליכערע, זיי נעמען נישט דעם פראגרעם יענעם, היינט נעמען זיי אלעס, ס'איז אלעס געווארן איינס, ס'איז מותר לכתחילה, ס'איז געווען א פאוער סטראגל, און מ'האט גענוצט דעם אייבערשטן מיט זיין תורה, דעטס אלל, און מ'האט עס מחלל געווען, סאו ער איז געווארן היינט א גאנצער רעדנער, שטעל דיר פאר, פאריגע וואך האט ער צוריק געגעבן עפעס אפאר טויזנט דאלער אין א באנק, דאס איז זייער א שיינע זאך, ער איז א ביזנעסמאן, ער האט צוריק געגעבן געלט וואס קומט זיך אים נישט. אבער ווי קומט דער דא אריין אז ער זאל מסביר זיין צו דאס קינד איז יא געווען געקישט צו נישט און אזוי געבט מען ליבע מיט אזוי ער רעדט א גאנצע אריכות אויפן טעלעוויזשען און איך האב שוין אריינגעקאלט און איך שיק אריין א קליפ אז ער איז ער האט בכלל נישט וואס צו רעדן אין דעם יאסל האט אן אייניקל וואס מען האט אים מאלעסטעט ער איז געקומען צו מיר דאס אייניקל ס'הייסט די איידעם זיינער איך זאל אים ארויסהעלפן, און מ'האט געמאכט א דיעל אז די מלמד מוז ארויספליען פון תלמוד תורה, סא וואס וואס מאכסט זיך אזא אזא הע, דאס איז גאר זיידע ליבע, לאמיר דיר עפעס זאגן, אונז זעמיר שוין זאט פון זיידע ליבע, אונז זעמיר שוין זאט פון די אלע שייגעץ שטיק זיידע ליבע האט ער געגעבן דער רייכמאן דא אין ווילימסבורג, און דער חזיר אין מאנרא גיבט אויכעט זיידע ליבע, טאטע ליבע איז שייע ווייס האט א זוהן וואס ער האט געגעבן פאר זיין זוהן וואס ער הייסט שלמה ווייס האט ער אים אויך געגעבן טאטע ליבע, אז ער פלעגט מיט אים שלאפן אין בעט גאנ. צע נעכט, סאו מ'טאר שוין נישט געבן קיין טאטע ליב און זיידע ליב אויך נישט, גארנישט איז מער נישט מותר, קומט ער אן נאו הי נאוס הים הי נאוס הים, איך האב געהערט פון צענליגע מענטשן אז ער איז א חזיר שוין יארן יארן לאנג, מענטשן קאלן מיך אפ, און נאכדעם איז דא נאך א זאך, יאסל רעדט אין נאמען פון קהל? מיך האבן אנגעקאלט זיכער פֿופֿצן צוואַנציק פרויען ר' נחום האמיר געוואטשט דעם קליפ, און איך פרעג יעדן וויאזוי האסטו עס געמעגט וואטשן, דו טארסט דאך נישט האבן די טמא'נע כלי, נעמען זיי זיך לאכן. זאגן זיי אונז צו יעצט הערשט כאפט מיר וואס איר רעדט צען יאר, אונז האבן נישט געכאפט פונקטליך, מענכיגע האבן געמיינט איר זענט א פאנטאזיסט, און מענכיגע האבן געמיינט אז ס'איז געשען מיט דרײַ הונדערט יאר צוריק, ווי דידענט בעליוו דיס, זענען שאקט, און מ'זעט די טעלעוויזשען גייט צו צו א פרוי און זי זאגט פאר א פרוי איף דיס וואלד בי יור טשיילד וואלד יו לייק דעט דעי שוד גיוו הים לאוו לייק דיס זאגט זי נאו, דאן פרעגט מען אן אנדערע פרוי און יענע ענטפערט נישט. נישט. וואס דאס ווייזט אונז איז, דער טעראר איז דא. מ'האט אינגאנצן געוואלט אז די רעבעצין זאל ליגן אין אוהל און נאכדעם מעג שוין איינער זיין בעל הבית. ער טעראריזירט די קינדער. טאמער ווארפט ער נישט ארויס דעם מנהל איז ער א טעראריסט? און נאכדעם וויל איך פרעגן נאך א זאך. יאסל וואלדמאן איז געווארן היינט א ספאוקסמאן פאר אונז. וואס האט ער געקענט? ער האט געקענט זיין א מסור? ער איז א ציגאנער, א לאו-לייף. און ער איז געווארן היינט דער דעה זאגער וועגן סעקשועל אביוז. סעקשועל אביוז דארף מען פרעגן די קינדער. האט שוין יאסל וואלדמאן אמאל פארהערט, אויסגעפרעגט, א קינד נאכדעם ווען מ'האט אים געטאטשט? אפילו מען האט אים נישט געמאכט משכב זכר, מ'האט אים נישט אריינגעשטופט אין תחת, מ'האט אים סתם געטאטשט דארט וואו מען טאר נישט, צו מ'האט אים סתם געקושט. האסט אמאל געפרעגט א קינד צו עס האט אים וויי געטון? איך רעד מיט הונדערטער קינדער, און איך בין אויך נישט קיין פראפעשענעל. פראפעשענעלס זאגן אז ס'איז א מורא'דיגע אינסאלט פאר דעם, און ס'איז ממש אביוז. יאסל וואלדמאן איז היינט געווארן דער גאנצער רעדנער, ער גייט אונז מסביר זיין, יאסל וואלדמאן איז א משוגענער, ער האט זיך מיט אלע זיינע קינדער כמעט ווי געקריגט, ער האט איין געוועזענע שניר וואס האט חתונה געהאט, זי האט געמוזט חתונה האבן מיט א צוגעדעקטן פנים, ווייל ווען נישט האט ער געשיקט גראד די פאליס מאכן פיקטשערס אז זי איז נאך נישט געגעט גוי'איש, דאך אזא מין אונטערוועלטניק א טעראריסט איז א משוגענער. ער איז מיט יעדן צוהארגעט און צוהאמפערט, אחוץ די פאר וואס האבן געניסט אביסל פון אים, און זיי האבן אים אויך באצאלט פאר דעם גרויס געלט. ער איז שטיל געשוויגן, נישט ווייל ער האט געהאט א מישן, מען האט אים באצאלט גרויס געלט. אזוי האט מען דעמאלטס געשמועסט, איך נעם א דיסקלעימער טאמער ס'איז נישט אמת. געכאפט אפאר מיליאן דאלער און ער איז אנטלאפן, און זיי האבן געזעהן זיי מוזן עס טון. פארשטייסט א מעשה. יאסל וואלדמאן דער מכריע צו א מנהל מעג קישן א קינד, ס'איז נישט געקישט, זיי האבן ארומגעכאפט און געריסן, דאס קינד וויל זיך ארויסרייסן. נאר איין זאך איך האב קאנפידענס ס'איז נאך דא מסתמא נאך צען טעיפס אויך און איך האלט אז ס'איז דא ווי ער טאטשט אים סעקשועלי אויכעט איך האלט נאר דאס טאר מען נישט ארויסגעבן ווייל ס'האט צו טון מיט מיינערס און טאמער סאטמאר איז קלוג ווארפן זיי אים ארויס ווייל דאס גייט צו קאסטן א פרייז אזוי ווי ס'האט געקאסט פאר אלע תלמוד תורה'ס און פאר אלע וואס זיי האבן זיך געשלאגן מען דארף אים פטור ווערן נאר די זאלוינים ווילן נישט מען זאל אים פטור ווערן פארוואס ווייל ער איז א זאלי און די ארוינים ווילן נישט מען זאל אים פטור ווערן פארוואס ווייל ער האט זייער תלמוד תורה אפגעהארגעט קען מען זיי סוען, סאו בקיצור וויל קיינער נישט אז מען זאל אים ארויסווארפן, אבער יאסל וואלדמאן איז געווארן א גאנצע רעדנער? יאסל כ'האב דיך געוואלט פרעגן וויאזוי איז דער דין אז ס'איז ארויפגעפאלן הייסע מילך אויף פלייש? דארט פארשטייסטו נישט ווייל דו האסט נישט געלערנט, סייקאלעדזשי פארשטייסטו יא? יאסל כ'וויל דיר עפעס מסביר זיין, די וועי ווי לוק עט יו איז לייק דיס. ס'איז נישט געווען ווער ס'זאל וועלן טוהן די שייגעץ שטיק צו גיין צו די צייטונגען, נישט געוואלט טוהן, האט מען געכאפט א מענטש וואס איז געווען אנגעווייטאגט אזוי ווי דו, מ'האט דיך ארויסגעווארפן, האסט געהאט א דזשאב, און דו האסט מסכים געווען צו זיין די פראנט ראנער און האסט באקומען פאר דעם געלט. סאו בעסיקלי דו האסט פארקויפט דיינע ברידער, נישט ווייל דו האסט געהאלטן מען טוט שלעכטס מיט זיי, נאר דו האסט פארקויפט דיינע ברידער ווייל דו האסט געדארפט נוקם זיין זיך אין סאטמאר, דעטס אלל איט וואס, וואס נאטינג מאר דען דעט. און אונז זאלמיר אננעמען דיין מיינונג ווייל יאסל וואלדמאן האט אזוי געזאגט. יעצט הערטס דעם משוגענעם רעדן אז ער האט יעדן געפרעגט און יעדער זאגט אז דאס איז א קיש און די אלע וואס האבן געגרעדזשועט ביי אים זענען צופרידן פון אים, איך הער פונקט דאס פארקערט איך הער אז יעדער זאגט ער איז אן אלטער חזיר. יעצט הערטס אויס דעם גאנצן שמועס אויפן טעלעוויזשן און ווי יאסל רעדט זיינע שטותים.

וואס דארט איז פארגעגאנגען, נאר אזוי ווי ליידער האט עטס נישט די טמא'נע כלי קענט עטס דאך נישט פונקטליך וויסן וויאזוי ס'זעהט אויס, וויל איך ענק זאגן ס'זעהט אויס אזוי דיסקאסטינג, ער האלט דעם בחור צווישן די פיס מיט כח, דער בחור וויל זיך ארויסרייסן און ער לייגט זיך צו אויף אים און ער קושט אים, כ'ווייס צו ער קישט אים צו ער האלט זיך נאנט צו אים און ער שאקלט אים, ער שאקלט דאס קינד און איינוועגס איז זיין ערווה דאך יעצט אין א קישוי אבר, שאקלט זיך עס מיט און נאכדעם קומט ער צו צו זרע לבטלה ווען ער פערטיג מיטן יונגל וויל ער דאך נישט דאס יונגל זאל פארציילן איז געט ער אים דארטן א ציקערל. ס'איז אנבעליוועבל די צווייטע פילם וואס מ'האט פון אים מיט אן אנדער יונגל, ס'איז נישט די זעלבע יונגל, ער זעט נאך אויס אסאך אסאך ארגער ווי די ערשטע. און איך וויל זאגן פאר די אלע פרויען אין קרית יואל, איך וויל זאגן פאר אלע אידישע פרויען, אבער אין קרית יואל בפרט, טאמער לאזט עטץ אז ער זאל ווייטער מחנך זיין ענקערע קינדער, זענט עטץ נישט מער ווערד ווי דאס וואס עטץ קריגטס. עטץ קריגטס חזירים פאר מלמדים, און חזירים פאר מגידי שיעורים, און חזירים פאר פרינציפעלס און אויכעט עטס באקומטס די חזיר חזיר'טעס פרויען פאר ענקערע טעכטער אז עטס קענטס נישט נאך אזא מין שמיציגע פרשה טו געט אפ און זאגן ליסן אונז וויל מיר עס נישט דען יור אלל פינישד יור אלל נאט ווארט עניטינג פוי זעהט עס אויס שלעכט איך ווייס אפילו נישט צו מ'קען זיך אננעמען פאר דעם און ס'געווארן א נייע זאך. עס הייסט זיידע ליבע, באבע ליבע, וואט א שעים. יאסל, דו פערד וואס דו ביסט, זי פרעגט דיך צו לייגן צווישן די פיס, האלטסטו אז דאס איז גוט? ענטפערסטו מיר טאלקינג טו די הארט. און ווער זאגט מען האט גערעדט צו זיין הארט? איך האב נישט געזען ער זאל רעדן, איך האב געזען עקשן דארט. און נאכדעם וויל איך דיר זאגן, האסט אמאל געלערנט נעתרות נשיקות שונא? דאס קינד ברויך דאס נישט. דאס ער ברויך דאס האבן נאר פון זיין טאטן און פון זיין מאמען און אויכעט אויף א נארמאלן וועג נישט אויף אזא חייזערישן וועג, שיע ווייס'נס אייניקל שלמה האט אויך נישט געברויכט דער טאטע זאל זיך אים אריין לייגן אין בעט כאטשיג ער האט געזאגט כ'האב דיך ליב און אזוי מיט די אלע סעקשועל אביוז. ווען איינער כאפט א מיידל אין די גאס און ער רעיפט זי נישט ער קישט זי נאר מיט כח צו ער פאנלט נאר מיט איר און ער גייט אין דזשעיל וואס איז געשעהן ער האט דאך איר געוויזן לאוו ליבשאפט יאסל כ'וויל דיך פרעגן עפעס א זאך דו ביסט א חיה פון די וואלד דו ביסט א יערי, א כל, א וואלדס חיה. איינער וואלט געברויכט פון דיר ליבשאפט? שיגענער וואס דו ביסט. ברויך האבן ליבשאפט פון דעם חזיר. ס'שטייט אויב ס'דא א שאלה פאר דעם אות אין א ספר תורה ברענגט מען א קינד וואס איז נישט קיין חכם און נישט קיין טיפש און אז ער קען ליינען דעם אות דעמאלטס איז עס כשר. איז דא א ווארט פון קאצקער א בראך איז אויף אזא ספר תורה וואס א קינד וואס נישט קיין חכם און נישט קיין טיפש איז א מבין דערויף? ס'האט מען געהאט אזוי, דער מחנך איז געווען ביז יעצט משה הערש קליין, ווייל ער איז ריהל'ס איידעם, דער גראבער חזיר וואס האט אונז מאכיל געווען נבילות וטריפות און געבעקט מיל מארט ביים רבי'ן, און יעצט איז יאסל וואלדמאן געווארן דער מבין, אז משה הערש קליין איז גאר א גוטער מנהל. דו כאפסט וואס דא גייט פאר? א בראך איז אויף דעם גאנצן חינוך, קענסט עס אפשפארן. איך וויל נאר זאגן נאך א געדאנק מען זאל פארשטיין, מענדעלע חזיר איז געווען זיכער א חזיר, ווייל אהרן אליינס האט געזאגט, ער איז נישט געמאכט פון ראבער, יא? ער האט מטמא געווען אלע זיינע חברים אין די כיתה, ער האט מטמא געווען אין אנטווערפן די ישיבה בחורים, היינט זיצט ער אויבן אן אין ווילימסבורג און ער איז דער הויפט רב, סאו וועט מען גיין זאגן היז סאטש ע נייס מען, היז א ראביי סאו מעני יערס, הי טאלקס טו די הארט, יא ער רעדט צום הארץ אויכעט, אבער ער רעדט צו. דארט ווי מען טאר נישט רעדן אויך, סאו לאזט'ס אפ מיט די אלע מעשות. איך געדענק נאך גערסי די יאנקעסע ווען איך בין אויפגעוואקסן, בין נישט הונדערט פראצענט זיכער אז אזוי איז עס געווען די מעשה אבער איך געדענק כמעט ווי זיכער, יאסעלע וואלדמאן האט א ברודער זלמן לייב ער איז געווען דער הויז בחור ביים רעבן ער איז געווען דער גאנצער קנאקער, קיצור איינמאל האט ער געטאטשט א יונגעל און שמואל זנוויל גאלד איז געוואויר געווארן דערפון ווייל ס'דאכט זיך מיר געווען שמואל זנוויל'ס יונגעל און ער האט אים אנגעשריגן אינמיטן בית מדרש דו חזיר דו חיה דעמאלטס האט ער נאך נישט געוואוסט וויאזוי מ'הענדלט עס. האט ער זיך גענומען זלמן לייב ער איז געווען גבאי ביים רעבן הויז בחור ווייסט וואס ער האט געטוהן דארטן האט ער צוריק געשריגן אויף אים דו זאגסט איך בין א חזיר קוק וויפיל קינדער דו האסט קוק ווער דער חזיר איז. פארשטייסט אז מ'נעמט יעצט אזא מענטש ווי יאסל וואלדמאן, ס'האט א צושאסענע שטוב, יעדער איז אפאר מאל גע'גט דארט, כמעט יעדער, נישט יעדער, נאר כמעט יעדער, אנגעפירט א מלחמה מיט די גע'גט'ע קינדער, מיט די אייניקלעך, און ער געט זיידע ליבע, ער געט זיידע ליבע. איך וועל דיר זאגן, אפשר דיינע קינדער דארפן האבן אזא זיידע ליבע צו דיינע אייניקלעך פון אזא חזיר ווי משה הערש קליין. די נארמאלע משפחה דארף עס נישט האבן, יא, ס'איז צווישן גאנץ מאנרא נישט געווען נאר איין משוגענער וואס האט זיך ארויסגעשטעלט, און דאס איז געווען דו, די אנדערע האט זיך נישט ארויסגעשטעלט, יעדער האט עס געהאט אין בוידעם, מ'האט געקענט לעבן מיט אהרן'ען בדוחק אויך. ס'איז נישט געווען עק וועלט, ווייל משה מרדכי פרידמאן מיט די בני יואל, מיט דעם וואלדמאן דעם דיין, האט געוואלט האבן א פאסטן, ער האט זיך איינגערעדט ער קען וויפיל הרב געצל, און ממילא האט עטס געמאכט א מלחמה, ס'איז געווען א גוטע מלחמה באט איט וואזנט ווארט עניטינג, און היינט האלט יעדער ביי די זעלבע מדריגה עניוועי, סא דאס איז געווען די צווייטער עמערדזשענסי.